אין די לעצטע תקופה קומט זייער שטארק ארויס די שאלה ארום די גאנצע וועלט ביי אידן, אז מען זעט אז ס'איז דא שווערע חוקים קעגן די תורה ותפילה, די בתי מדרשות מיט די אידישע מוסדות, און מען זוכט א עצה זיך א עצה צו געבן ווי אזוי מען קען עס אפן לאזן, אהין אהער איז דא טאקע צדדים לכאן צדדים לכאן, ס'איז דא די וואס האלטן אז מען דארף ביז מסירות נפש, אפן לאזן און זעהן וועלכע וועג מען קען נאר, נישט קוקן אויף גארנישט, אבי אפן לאזן די אידישע בתי מדרשות און מוסדות. ס'דא טאקע אנדערע וואס האלטן אויף די אנדערע זייט, זיי האלטן אז מען דארף יא שטארק מקפיד זיין און מען דארף אפילו אויסזאגן, מסר'ן, זאגן פאר די פאליציי וואו ס'איז דא א מנין, אבער ס'איז דא אין דעם צוויי צדדים, איך וועל נישט אריינגיין אין דעם, ס'לאזט זיך פאר גרעסערע אידן ווי איך. אבער ס'דא א רמז אין די וואכעדיגע פרשה צו דעם וואס מ'זעהט מיט א סייעתא דשמיא אז אידן ארום די גאנצע וועלט ווי נאר מ'לאזט אפען די בתי מדרשות און די מוסדות ברוך השם מ'געט זיך א עצה, טאקע אמאל קומט עס אן אביסל שווער און אמאל קען עס אפילו קאסטן אביסל מער געלט אבער ברוך השם אז מ'געט זיך א עצה זה בכה וזה בכה. אבער איינמאל ס'קומט א איד וואס זאגט אויס, איינער פון אינעווענדיג וואס ער מסר'ט עס און מפרסם, דעמאלטס קען עס צוברענגען צו פראבלעמען, דאס האט מען שוין געזען לאורך כל הדרך אז דאס האט געברענגט די מערסטע פראבלעמען ווען ס'איז געווען אזעלכע אידן וואס האבן זיך צו שטארק אנגענומען און זענען געגאנגען אויסזאגן. איז דאס בעצם זעט מען אין די וואכעדיגע פרשה, יצחק האט געזאגט פאר יעקב אבינו, הקול קול יעקב, והידיים ידי עשיו. איז הקול קול יעקב איז דא איין קשיא אז עס איז צוויי מאל די זעלבע ווארט קול קול, די צווייטע קשיא וואס איז דא וואס די מדרש פרעגט אז הקול די ערשטע מאל קול שטייט אן קיין ו' די צווייטע מאל קול שטייט מיט א ו' פארוואס איין מאל אן א ו' און איין מאל מיט א ו' איז זאגט די מדרש אזוי אז בשעה שיעקב מרכין בקולו ווען א איד רעדט מיט א שטילע קול, דעמאלטס וידי עשו שולטות. דעמאלטס קען עשו יא שולט זיין. און מרכין בקולו שטיל מיינט, זאגט די מפרשים, מיינט אזוי ווי לשון הרע, איז עפעס וואס א איד רעדט שטיל, ער וויל עס נישט רעדן אזוי מען זאל וויסן אז ער זאגט עס, רעדט ער שטיל. דאס איז די ערשטע קול, אן קיין ו'. די צווייטע קול, וואס דאס איז הויך. זאגט דער מדרש, דאס איז דאך די באקאנטע מדרש אז בשעה שהוא מצפצף בקולו, ווען אידן רעדן הויעך, יעקב אבינו רעדט הויעך מיט זיין קול, דעמאלטס אין ידיים ידי עשיו שולטות, דעמאלטס קען נישט די ידיים פון עשיו שולט זיין. די זעלבע זאך אויך זאגט דער מדרש אז דאס האט מען געפרעגט פאר בלעם הרשע, וויאזוי קען מען זיך גיין קעגן די אידן, וויאזוי קען מען אונטערברענגען די אידן, האט ער געזאגט אזוי, לכו וחזרו על בתי כנסת ובתי מדרשות, גייטס ארומקוקן אין די שילן און די אידישע מוסדות, אם מצאתם שם תינוקות מצפצפין בקולם, ווען ענק טרעפן דארט אידן רעדן הויכע קול, זיי לערנען די תורה הויעך, דעמאלטס וועט זיי גיין גוט, דעמאלטס אין אתם יכולים להזדווג להם קענען ענק זיי נישט פארשטערן, אבער אויב אם לאו, אויב ענק טרעפן נישט דאס, ענק טרעפן נישט די מצפצפין בקולם, דעמאלטס איז ידי עשו שולטות, חס וחלילה. טראכט אזוי אז אז די מדרש, עס קען זיין בדרך רמז אז די מדרש זאגט די ערשטע קול אז ווען אידן רעדן מרכין בקולו, ווען א איד רעדט מיט א שטילע קול ער גייט אנזאגן פאר די פאליציי, גייט אנזאגן אז ווי עס איז דא א מנין, א מוסד וואס איז אפן, צו עפעס אנדערש, דעמאלטס איז ידי עשו שולטות, דעמאלטס זעט מען ליידער אז ס'קען צוקומען צו פראבלעמען מיט די פאליציי און מיט די רעגירונגען, אבער בשעה שהוא מצפצף בקולו, מצפצף קען מיינען צוויי זאכן, מצפצף קען מיינען ער שרייט הויך, אזוי ווי א פייגל זאגט מען מצפצף בקולו, ווען ער לערנט הויך מיט א הויכקייט, איז אין הידים ידי עשו שולטות, קען נישט שולט זיין הידים ידי עשו, ס'איז איין פשט. צווייטע פשט איז, מצפצף רופט מען איינער וואס ער פייפט זיך אן, ער פייפט זיך אן אויף אלע געזעצן, און ס'הייסט די ערשטע פשט איז געווען מצפצף בקולו, ער לערנט הויעך, דאס איז די וואס האלטן יא מען דארף מיט די גאנצע פעסטקייט לערנען, און סיי די וואס האבן אביסל טענות, מצפצף פארוואס מען פייפט זיך אן אויף די געזעצן, אפילו לויט זיי, לויט ביידע זענען אבער כולי עלמא מודים אז אין הידים ידי עשו שולטות אז מען זעט ברוך השם א סייעתא דשמיא ארום די וועלט ביי אידישע מוסדות אז ברוך השם געט זיך א עצה כל זמן ס'איז נישטא די קול אן קיין וא"ו, ס'איז נישטא די וואס גייט אויסזאגן און ס'איז נישטא די וואס גייט רעקלאמירן אז ס'איז דא דארטן א מנין, ס'איז דא דארטן א מוסד, ס'איז דא דארט מען לערנט תורה, דעמאלטס איז נישטא קיין פראבלעם, אבער אויב מצפצף בקולו און מ'לערנט הויעך צו מ'פייפט זיך אן, דעמאלטס אין הידים ידי עשו שולטות, דעמאלטס קען נישט עשו שולט זיין, דעמאלטס זעט מען א סייעתא דשמיא, אז ברוך השם נישטא קיין פראבלעם, אז וועט די אייבערשטער ווייטער העלפן, סיי פון איין זייט זאל מען האבן שמירה, און סיי טאקע בזכות התורה מיט תפילה מיט די אלע זאכן זאל מען זוכה זיין אז יעדע איינער זאל האבן נאר בשורות טובות און שמחות און נחת,